חידה, ווי איז שייך איינער זאל גזל'נען א געוויסע סכום פון געלט, אבער ער זאל מוזן צוריק געבן סאך מער, אפשר טויזנט מאל די עמאונט פון וויפיל ער האט גע'גנב'עט? דער ענטפער איז, איינער וואס איז גוזל את הגר, און ער האט מודה געווען לאחר מיתת הגר, דארף ער צוריק געבן פאר די משמר, און די גמרא זאגט ס'מוז אנקומען א שווה פרוטה פאר יעדע כהן פון די משמר, איז לאמיר זאגן ער האט גע'גנב'עט איין פרוטה, און ס'איז דא טויזנט כהנים, מוז ער צוריק צאלן טויזנט פרוטות, עד כאן.